א גוטן ערב שבת קודש חזון, ערב שבת תשעה באב, און א גוטן ערב שבת קודש פרשת אלה הדברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. יעצט, ס'ווערט געברענגט פונעם הייליגן קאצקער ווערט געברענגט א שיין שארף ווארט, זאגט ער אזוי, מען געפינט דאך, רש י זאגט אז ער האט דערמאנט אלע עבירות ברמז, די גאנצע פרשה איז עס רמז. במדבר, וואס מען האט געטון אינעם מדבר, דערצערנט דעם אייבערשטן, מען האט געזאגט מי יתן מותנו במדבר, בערבה, די עבירות וואס מען האט געטון אין ערבה, דאס איז געווען די בעל פעור, אין שיטים בערבות מואב, מול סוף, הים סוף, וואס זיי האבן געזאגט המבלי אין קברים במצרים, און אזוי ווייטער ווי רש י רעכנט עס אויס. על כל פנים, איז, פרעגט דער קאצקער א קשיא, רש י הייבט אן אז הזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל.

כדי זאלן באמת קענען תשובה טון דערויף ווייל אז מען רעדט ארויס דעם חטא ווען מען זאגט הייבט עס אן ווייטער אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין צו אזוי צו אזוי מען דארף רעדן יעצט דא דער ישראל האגער המצרי ער האט א טאטן וואס ער ער האט אלץ מופיע געווען אלץ דער פרומער ער האט נישט געלאזט מען זאל גיין צו ערכאות ער האט נישט געלאזט אהער ער האט נישט געלאזט אהין איך וויל אייך זאגן ס'איז דא איינער א האגער וואס האט חתונה געהאט איך וויל נישט זאגן די נעמען ווייל ס'איז יעצט נישט וויכטיג און דער זיווג האט נישט עולה יפה געווען און דער מאטל האט געלאזט מען זאל יענעם איינזעצן אויף א האלב יאר. ווייל דאס איז געווען ר' מאטל'ס א קאזין. ר' מאטל האט נאר מופיע געווען אלס א פרומער. צו ער איז געווען א פרומער, ווענדט זיך, צו עס האט זיך געהאנדלט אין א האגער משפחה צו מיט אן אנדערע משפחה. אן אנדערן האט ער נישט געלאזט גארנישט טון. ער האט געמעגט טון וואס ער האט געוואלט. איז למעשה איז אזוי. ס'איז דא יעצט א פרשה, מעכל לעבאוויטש. דער מעכל לעבאוויטש, אים האט מען געלייגט אין חרם. פארוואס מען האט אים געלייגט אין חרם? מיר זאלן זאגן די רבנים וואס האבן אים געלייגט אין חרם. ווייל ישראל האגער המצרי האט נישט געוואלט אז זיין שוועגערין זאל זיך דרייען אליינס א גאנץ לעבן, האט ער אראפגענומען דעם חרם, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל אראפצונעמען דעם חרם, און נאכדעם ווען ער האט אראפגענומען דעם חרם האט ער אים גאר גענומען פאר א שוואגער. זייער פיין, ס'איז נישט שלעכט ווייל איך ווייס נישט לכתחילה וואס מ'האט ארויפגעלייגט דעם חרם אויף אים, וואס ער האט געטון שלעכטס.

אויפגערעגט און ער האט געזאגט אז מען קען נישט גיין נאר צו ערכאות און ווער ס'איז דא אנדערש דער האט מוזן באצאלן שטראף. עס איך וויל פרעגן וויזשניצער רבי איז אלט, קראנק, בלינד און שטום און טויב שוין עטס דארפט זארגן ווער ס'גייט זיין ענקער נעקסטע מנהיג טאמער נעמט עטס אריין דעם שייגעץ ישראל דער האט א געפערליכע שלעכטע היסטערי ער האט מאלעסטעט קינדער ער האט געטאטשט פרויען מען האט אים נישט געלאזט גיין אליינס צו מאכן ברית'ן, מ'האט געהאט אן עומד על גביו, און ער איז געווען קאראפטעט, ער האט זיך געשלאגן מיט זיינע ברידער, ער האט זיך געשלאגן מיט ירושה, ער האט געטון כל דבר אסור, אפילו די רבי האט שוין אמאל געשריגן אויף עם, דו פארדרייסט די גאנצע תורה פאר דיין אינטערעסן, סאו וויאזוי קענט עטץ דאס צולאזן אז מ'איז געגאנגען צו ערכאות, איך געדענק ווען מ'איז געגאנגען צו ערכאות און ר' מאטל האט מוחה געווען האט זיך דאך איבערגעקערט גאנץ וויזשניץ, וויאזוי קענט עטץ זען אז א איד איז געגאנגען צו ערכאות, מעכל לעבאוויטש, און ער האט געווינען דורך ערכאות? און קיינער זאגט אים גארנישט, און ווער איז ביהיינד איט? סרול האגער המצרי, דער אויסגעשפראכענער שייגעץ, וויאזוי קענט עטץ דעיס צוקוקן? ער איז איז! ס'האט קיינמאל נישט געווען קיין ערנסטע מענטשן, און יעצט איז ווי מ'זאגט קומט עס ארויס, אבער עס איז נישט געווען ערנסט, דער רבי איז נישט געווען קיין ערנסטער מענטש, פארוואס האט ער געלאזט דעם האגער איינזעצן זיין איידעם?

די טיעם וואס האבן געגעבן פאלשע גיטן, ר' מאטעל האט געגעסן פלייש פון די מענטשן? און בעסער געזאגט, בעלסקי איז דאך אויך געווען אינוואלווד, ר' מאטעל עסט פון די OU פלייש, איז פארוואס פאר אן אנדערן האט ער וואס צו זאגן און ער אליינס טוט אנדערש? דאס איז וואס אונז וויל מיר פארשטיין, וואנס ענד פאר אלל מוזן מיר אנהייבן דאס צו פארשטיין. ס'איז אזא מין קאראפשען די גאנצע וויזשניץ מיט דעם ר' מאטעלע. פארקויפן דער אמת איז דער רבי דער רבי ס'נישט דא קיין רבי ס'גארנישט ס'ווענד זיך אויף וועלכע זייט מ'שלאגט זיך. יעצט דער גאנצער תשעה באב וואס אונז ליידן מיר איז בעיקר וועגן שנאת חינם וויאזוי קלער מיר אונז אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן און עס האט זיך גארנישט געבעסערט אין דעם סאבדזשעקט פונקט פארקערט נאך געווארן ארגער דאך א מוראדיגע זאך. יעצט די גאנצע זאך האב ענק שוין געזאגט אמאל איך וויל עס זאגן בקיצור נאכאמאל אונזער גאנצער פראבלעם

ויוציאו זיי האבן ארויסגעצויגן דבת הארץ שלעכטע רייד אויפן לאנד אשר תרו אותה וואס האבן זי באזוכט אל בני ישראל צו די אידן לאמר צו זאגן הארץ דאס לאנד אשר עברנו בה וואס אונז זעמער אדורך געגאנגען לתור אותה עס צו שפיאנירן. ארץ אוכלת יושביה היא ס'עסט אויף די איינוואוינער דער אייבישטער האט געמאכט א נס כדי זיי זאלן נישט קוקן אויף די אידן וואס זענען געקומען דארט שפיאנען האט ער געמאכט א נס אז זיי זאלן נישט קוקן אויף די אידן בכלל. און דער מדרש ברענגט, דער זוהר ברענגט אויך, זיי האבן אפגעשניטן א גרעיפ פרוכט, זיי האבן עס דורכגעשניטן אויף העלפט, זיי האבן ארויסגענומען פון אינעווענדיג די גרעיפ פרוכט, דאס רעדט מען נישט די אידן, עס רעדט מען די גוים דארט, און זיי האבן עס געגעבן א ווארף אראפ, שטעל דיר פאר, די גרעיפ פרוכט, די האלבער האט צוגעדעקט אלע צוועלף מענטשן, אזעלכע גרויסע גוטע פירות איז דארט געווען, בקיצור.

בעינינו כחגבים אונז זעמער געווען אין אונזערע אויגן אזוי ווי אונז וואלט מיר געווען קליינע היישעריקן גרעסהאפערס וכן היינו בעיניהם די זעלבע זענען אונז אויך געווען אין זייערע אויגן דאס טייטש אזוי אונז אין אונזערע אויגן האמיר אויסגעזען ווי קליינע גרעסהאפערס. און אויך אונז זעמער אונז האמיר אויסגעזען ווי גרעסהאפערס אין זייער אויגן. יעצט רש"י מסביר אז זיי האבן געהערט ווי איינער זאגט פארן אנדערן, קוק נאר אהער, ס'איז דא אין אונזער וויינגארטן אזעלכע קליינע חגבים, אזעלכע קליינע היישעריקן, זיי האבן אויסגעזען ווי היישעריקן פליען ארום. איז בקיצור. און די נפילים זענען דאך געווען די גרויסע מענטשן, דאס איז געווען פון די צייט פון עוזא ועזאל, וואס זענען אראפגעפאלן פון הימל, זענען געקומען דא אויפטון און זענען נעבעך פארכאפט געווארן, בקיצור עס איז געווען ריזיגע חברה, עד כדי כך אז מען האט אריינגעברענגט אזא דיפרעשן, אזא צובראכנקייט אין כלל ישראל, אז אין פסוק ל"א שטייט והאנשים אשר עלו עמו, אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, די מענטשן וואס זענען געגאנגען שפיאנען האבן געזאגט אונז קען מען נישט ארויף גיין צו די פאלק ווייל זיי זענען שטערקער פון אונז, עס ברענגט רש"י בשם המדרש און בשם א גמרא אין סוטה, ממנו כביכול כלפי מעלה אמרו אז זיי האבן געזאגט דו ווייסט וואס די ווי שטארק די חברה זענען זענען שטערקער פון דעם אייבערשטן אויכעט חלילה, און דאס האט זייער אויפגערעגט דעם אייבערשטן, און וואס האט דער אייבערשטער.

חוץ יהושע בן נון, זיי האבן נישט, זיי האבן זיך צוריסן די קליידער, זיי האבן געטענה'ט מ'זאל נישט ווידערשפעניגן די אייבערשטן, בקיצור זיי האבן געזאגט אך בהשם אל תמרודו, ויאמרו כל העם העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד השם נראה באוהל מועד, האבן זיי נישט געקענט ווארפן שטיינער, ויאמר השם אל משה עד אנה ינאצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו, זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו, איך גיי זיי אלע אומברענגען, זאגט משה רבינו, ניין רבונו של עולם די גוים וועלן זאגן למה יאמרו הגוים, בקיצור האט דער אייבישטער געזאגט פיין איך בין מסכים, אלע מענטשן אחוץ כלב בן יפונה און יהושע בן נון וואס זענען פון צוואנציג ביז זעכציג זאגט דער אייבישטער אז פגריכם אתם יפלו במדבר הזה עטץ שטארבן ענקערע פגר, ס'מיינט דער גוף דא אפפגר'ן, ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה, ענקערע קינדער וועלן וואנדערן אין מדבר ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר ביז עטץ וועט אלע אויסשטארבן, בקיצור זענען געגאנגען פערציג טאג און ס'איז געווען יום לשנה און פארטיג. יעצט זאגט די גמרא אז זיי האבן געוויינט איז געווען ניין טאג אין אב און אזוי ווי זיי האבן געוויינט, דער אייבערשטער האט געזאגט עטס האטס געמאכט א בכיה, וועל איך ענק געבן א בכיה לדורות, נאך זיין אסאך צו וויינען, און דאס איז דער חורבן בית המקדש, יעצט וואס איז די גאנצע זאך? פארוואס איז ארויסגעקומען דער חורבן? ווייל זיי האבן זיך געזארגט אויף איין זאך. זיי האבן געטענה'ט, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, איר הערט דא א דאבל העדער, קודם איז נישט דיינע ביזנעס וואס יענער האלט פון דיר, וואט איז דעט יור ביזנעס, און די צווייטע זאך, איז וואס איז דיר א חילוק וואס דו האלטסט פון יענעם? דאס איז דער גאנצער חורבן בית המקדש, יעדער איד דארף וויסן אז דער אייבערשטער האט דיך אראפגעשיקט פאר דיין תפקיד, איינער איז א גראסערי סטאר, איינער איז א ענדזשעניר, איינער איז א מלמד, איינער איז א רופא, איינער איז א רבי, דער אייבערשטער שיקט אין יעדן דור גרויסע צדיקים, אבער ער שיקט ווייניג, וויפיל צדיקים איז דא אין אונזער דור? וויפיל איז געווען אין פריעריגן דור אמת'ע צדיקים? איך רעד נישט נעמען פון. קהילה פירער און פון רבנים איז וויאזוי ווערט א מענטש אן ערליכער איד, ס'איז נישט זיינע ביזנעס וואס יענער טראכט פון מיר, ס'איז נישט זיינע ביזנעס וואס איך טראכט פון יענעם, ס'איז מיינע ביזנעס וואס דער אייבערשטער וויל פון מיר און דאס דארף איך טון, און דאס איבעריגע אינטערעסירט מיך גאר ווייניג וואס יענער טראכט און וואס יענער טראכט נישט. איז געווען דער גרעסטער חטא זיי האבן זיך געזארגט וואס יענער טראכט און וואס איך טראכט, און צו האבן דא א גאנצע שטאט. למשל ווילימסבורג, ביי אלע אידישע געגנטן איז אזוי, בפרט ווילימסבורג, יעדער זארגט זיך וואס יענער וועט זאגן, א איד קען ארויסגיין ווען ס'איז ניינציג דעגריס און ער קען ארויסגיין מיט א גראבן אנגעפעלצטן רעקל, און און די ווייב זאגט אים דארפסט דאך חלש'ן, ביסט אן אלטער איד, ניין אבער וואס וועט יענער זאגן, בסך הכל דארף מען רעכענען, כ'האב אזויפיל קינדער פאר שידוכים, מער האב איך נישט, ווען דו האסט אפגעטאנצט מיט אלע קינדער, לאכסטו דיך פון די שטאט. פארוואס דארפסטו לעבן אונטער אזא גרויסן מתח? דו זעסט דען נישט אז ווען מ'האט אויסגערופן אזויפיל זכרים פרייטאג צונאכטס האט מען דאך אויסגערופן קידושים אויכעט? סאו ס'איז דאך דא איינער וואס ער פירט דעם סיסטעם און דאס איז די בורא כל עולמים. מען דארף אריינגיין אויף ארץ ישראל. בסך הכל ביז אהער ווען די אידן זענען געווען אין די מדבר ביי די מעשה פון די מרגלים. אז האסט שוין דורכגעמאכט אזויפיל ניסים אנגעהויבן פון מצרים און דאס יציאת מצרים און דאס ביזת הים. און די שפאלטענען פון ים, און נאכדעם אז די מצריים זענען געזונקען אינעם וואסער, זיי זענען דערטראנקען געווארן, סאו קען מען נישט זאגן ס'איז געווען עפעס א מקרה, מ'זעט דאך אז ס'איז געווען אויסגערעכנט אז דער לעצטער מענטש, דער לעצטער איד, איז ארויסגעגאנגען, און דער ערשטער מצרי האט זיך דערטראנקען, אחוץ די מדרשים זאגן פרעה האט זיך נאך געראטעוועט, און כדי ער זאל קענען דערציילן דעם אייבערשטנ'ס נאמען איבעראל, און שפעטער אין נינווה האט אים דער אייבערשטער גענוצט אז ער זאל זאגן רבותי ס'איז צרות. און נאכדעם פערציג יאר שפעטער איז געקומען נאכאמאל די זעלבע נבואה אויף נינוה דורך נחום אלקושי, דעמאלטס האבן זיי שוין נישט געפאלגט. עניוועי, איז למעשה איז האבן זיי דאך געזען אלעס און מיט ניסים, וואס גייסטו יעצט דיך זארגן וויאזוי דארפסט אריינגיין, ווען דארפסט אריינגיין, ווייל זיי האבן איינער האט געקוקט וואס דער אנדערע זאגט, וואס זאגט דער אנדערע, וואס זאגט, וואס אינטערעסירט מיך וואס יענער זאגט. איך האב געהאט א רבי אין חדר, ער האט געהייסן ר' יצחק גרינבוים, דער ר' יצחק גרינבוים האט א שידוך געטון, פרעגט אים אן אנדערע רבי, נו האסט דיך נאכגעפרעגט אינפארמעישן דא און דארט, זאגט ער, אינפארמעישן? איך קען דעם טאטן, איך קען דעם בחור, דארף איך מיך פרעגן אינפארמעישן, און דער אינפארמעישן געבער ווייסט עפעס מער? מען טראגט אן א שידוך דארף מען טון דאס וואס טוט אויפטון, דאס פרעגן אינפארמעישן, איז וויסן צו ער עסט פאטעיטאס אין טשולנט צו ער עסט באנדלעך אין טשולנט, און דאס איז דער גאנצער חורבן בית המקדש, ווייל ביז ווילאנג די בית המקדש ווערט נישט געבויעט, האט יעדער איד אן עקסטערן חורבן ביי זיך אין שטוב, זיין הויז איז אויכעט פארברענט, כאטשיג ס'איז שיין אויפגעפיקסט, ער האט געמאכט זייער שיין, ער האט געפעינט, ער האט אריינגעלייגט פורניטשער, אבער ס'איז א אידיש הויז און מען מוז לאזן א זכר לחורבן, פארוואס? זאלסט דיך דערמאנען, דער אייבישטער האט נאך נישט קיין הויז, ער וואנדערט נאך. פארוואס? ווייל אונז זינדיגן מיר. און זארג דיך נישט פארן חבר, וואס דער חבר העט זאגן העט ער זאגן, העט ער זאגן העט ער נישט זאגן, בין איך א הייסער אוגבאנעם, ווער קערט דען? הו רילי קערס? און דאס איז געווען דער גאנצער חורבן בית המקדש, און ביז ווילאנג אונז הער מיר נישט אויף די מעשות, איז קען משיח נישט קומען אונז אויסלייזן, ווייל ס'איז דער זעלבער חטא וואס איז געווען, איך קען נישט טון די און די זאך, ווייל יענער העט זאגן און יענער העט אהער און יענער העט אהין. איך וויל ענק דערציילן א אינטערעסאנטע מעשה, וואס דאס הייסט אז מ'דארף זיך רעכענען. מיט יעדן מענטש ווען חלילה מען קען יענעם וויי טון, און דאס איז וואס אונז טוהמער נישט, אונז טוהמער וויי וועמען מען וויל מיר, אן א פארוואס, ווען סרול האגער המצרי איז בייגעפאלן אז נחום ראזענבערג מוז גיין אראפ, דעמאלטס האט ער גענומען רבנים, מ'האט געמאכט אַכט און דרײַסיק חתימות, יעצט אז ער איז מחליט אז זיין שוואגער מעכל לעבאוויטש דארף געווינען דעם בילדינג זאגט ער גיי צו ערכאות, ס'איז א מין דזשאוק איז דאס די גאנצע זאך, בקיצור. ס'דא, מען דארף זיך צוויי זאכן, מען דארף זיך רעכענען מיט יענעם מען זאל יענעם נישט וויי טוהן, אבער מען דארף זיך נישט רעכענען מיט יענעם אז מען זאל טוהן א גוטע זאך אדער מען זאל נישט טוהן א גוטע זאך ווייל יענער וועט עפעס זאגן, זאל יענער זאגן, דאס איז מיינע ביזנעס, בין איך בנין ביי היישרי. יעצט, ס'איז געווען דער ר' משה'לע ראזוואדאווער, ער איז געווען א ברודער מיט דער ר' מאיר'ל דזשיקובער, ס'איז געווען דער אמרי נועם. בקיצור, ס'איז געווען אמאל א מעשה אז א איד האט נישט געהאט ליידער קיין קינדער, און ער איז געווען א חסיד פון ר' משה'לע ראזוואדאווער. בקיצור. איינמאל איז געקומען צו געסטעריי ר' מאיר'ל דזשיקובער צו זיין ברודער ר' משה'לע ראזוואדאווער. איך געדענק מען רעדט פון אמרי נועם, די וויזשניצער רבי דער רבי אמרי חיים פלעגט קאכן אין דעם אמרי נועם, ער האט געזאגט ער האט געהאט אן אייגענעם שולחן ערוך פון דרײַ הונדערט חומרות בעל הבית. אז זאל חלילה נישט צוקומען צו גאווה האט ער פארציילט אז איינע פון די חומרות האט ער געהערט אמאל פון זיין טאטן אז איינמאל מען געט אים אן עליה און ס'שפארט זיך אים אריין די ציצה אינעם בענקל איז גייט ער שטאט צו און ער דרייט עס אראפ און ער מאכט זיכער אז ער שפארט נישט איין מער. זאגט ער אבער די צוויי א האלב סקונדע וואס ס'נעמט אים לענגער ער זאל עס אראפדרייען ווייל ער ווייסט דער עולם ווארט אויף אים, דאס איז גאווה וואס דער אייבערשטער האט פיינט. עניוועי, איז דער אמרי נועם איז געזעסן מיט זיין ברודער. דער ר' משה'לע ראזוואדאווער. און האט זיך דורכגערעדט מיט אים גרויסע סודות התורה מיט זאכן ווי ער האלט אין די גמרא און אין קבלה און און אזוי ווייטער. כ'האב אויך געהערט אמאל פון אמרי חיים אז דער הייליגער דזשיקובער פלעגט פארלערנען יעדן יום כיפור ביינאכט א גאנצע נאכט א ספר ברית כהונת עולם, ס'איז א הויכע קבלה ספר, און ר' ישראל'טשע איז געווען אן איידעם ביים הייליגן דזשיקובער, איז דעמאלס וואס ס'איז געווען די ערשטע וועלט מלחמה האט ער געזעסן און געלערנט ברית כהונת עולם זייער פארדביקות'ט דער ר' ישראל'טשע, און מ'האט אים געזאגט רבי מען שיסט מען שיסט, זאגט ער דו זאלסט וויסן יעדע קויל האט אן אדרעס וועמען ס'דארף כאפן, און דער וואס איז נישט אויפן אדרעס דארף נישט מורא האבן, על כל פנים איז. למעשה איז אזוי, דער איד האט געזען אז ס'איז דא די צוויי צדיקים, איז אריין געגאנגען געבן שלום, תוך כדי דיבור, רופט זיך אן ר' משה'לע ראזוואדאווער צו זיין ברודער דעם אמרי נועם. וויסן אויף דעם איד איז א גרויס רחמנות, ער איז זיך מזכיר ביי מיר יארן לאנג אז ער האט נישט קיין קינדער און איך ווינטש אים אלץ אן, ס'העלפט גארנישט, און איך ווייס נישט וואס צו טון פאר דעם איד. בקיצור. האט דער הייליגער דזשיקובער אנגעהויבן צו וויינען, ער האט געזאגט, וואס, דו קענסט אים נישט פועל'ן א ישועה? און שוין. זאג אים אז ער זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה און איך זאג אים צו א ישועה זאל קומען דארטן און ער וועט זיך מזכיר זיין און כ'וועל פאר אים פועלן א ישועה. בקיצור, עטס קענטס ענק פארשטעלן אז דאס צוגרייטן, דאס איז געווען נאך פסח, דאס צוגרייטן ביז ראש השנה מ'גייט גיין פועלן א ישועה, דער רבי האט צוגעזאגט א זיכערע ישועה און דער איד האט שוין צוזאמגעקויפט אלעס אויף די רייזע און ער האט זיך צוגעשטעלט גוט דעם וואגן, דעם פיאקער מיט אלעם אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט. ס'זאל זיין צו די זאך. ער האט געמאכט א גרויסע הכנה און ס'איז געווען א מחיה. עניוועי, ס'איז געקומען שוין ממש פארן פארן גייט ער אריין צו זיין רבי'ן און ער געזעגנט זיך און ער קומט אהיים און ער זאגט זיין ווייב זאל ארויף קומען אויפן פיאקער און מ'גייט פארן. ווי ער וויל ארויף גיין אויפן וואגן זאגט ער פאר זיין ווייב כ'האב זיך מיישב געווען איך פאר נישט אויף דזשיקוב אונז בלייבן מיר דא. נו, ער האט געמוזט האבן זייער א גוטע ווייב, זי האט געזאגט אקעי, אז דער מאן זאגט אזוי, זאל זיין אזוי. קומט ראש השנה, זעצט ער זיך אויף זיין געהעריגן פלאץ אין בית מדרש, און דער רבי זעט פון דערווייטנס אז ער זיצט דא, גייט ער צו אים צו, פארשטייענדיג האסט זיך געזעגנט מיט מיר, מען האט אפגעשמועסט, דו גייסט צום ברודער אויף דזשיקוב, און האט ער צוגעזאגט, א בן זכר ס'זאל דאס געהאלפן ווערן, זאגט דער רבי, איך האב נישט געקענט עס טון, פרעגט ער אים פארוואס נישט, זאגט דער רבי, הער אויס. די גאנצע שטאט ווייסט איך גיי צו דיר יאר איין און יאר אויס, אפאר מאל א יאר איך בין זיך מזכיר פאר קינדער און נאכאמאל קינדער און נאכאמאל קינדער, די רבי האט מיר שוין געגעבן הונדערטער מאל ברכות, עס האט גארנישט געהאלפן, יעצט וואס גייט געשען אז איך וועל פארן אויף דזשיקוב און די רבי וועט מיר געבן א ברכה, איך וועל געהאלפן ווערן מיט זרע של קיימא, וואס וועלן די מענטשן זאגן אז דער דזשיקובער איז א גרויסער צדיק און אונזער רבי גאר א שוואכע סחורה. און לראיה דעם דזשיקובער'ס ברכה איז מקיום געווארן, דיין ברכה נישט. האט ער געגעבן א זאג די רבי דו מיינסט ערנסט וועגן דעם ביסטו מוותר געווען אויף א ברכה אויף אזא גרויסע זאך? זאגט ער איך וויל זאגן דעם רעבן ווי ווייט איך וויל געהאלפן ווערן מיט קינדער וויל איך נישט געהאלפן ווערן אויף א בזיון פון אזא גרויסן צדיק. האט די רבי געזאגט. אויב אזוי זאג איך דיר צו אז דו גייסט דאס יאר געהאלפן ווערן מיט א בן זכר. זאגט ער, אבער ס'איז נישט ווייל איך בין א גרויסער, דו זעסט איך האב דיך שוין אזויפיל מאל געבענטשט און ס'איז גארנישט געווארן. זאגט ער, נאר איינער קען אפגעבן כבוד פאר א מענטש, פאר א צווייטן מענטש, ער זאל אים נישט מצער זיין, איז ער מוותר אויף דעם וויכטיגסטע און חשובסטן זאך וואס ער וויל האבן אין זיין לעבן, ער גייט באקומען דעם שכר, און אזוי איז טאקע געווען, אז ער האט באקומען דעם שכר, אבער דאס דארף מען זיך רעכענען מיט מענטשן נאר דעמאלטס ווען מען קען יענעם בא'עוול'ען, אבער סתם אזוי אז משה רבינו זאגט מען גייט אריין אויף ארץ ישראל, האט קיינער זיך נישט געדארפט אפשטעלן מען האט געדארפט גיין, מען האט זיך נאר געזארגט וואס יענער וועט זאגן, און דאס ברענגט אונז אין אונזער קאמיוניטי, יעדער זארגט זיך וואס וועט יענער זאגן אז כ'גיי גיין צו די פאליס. קוים מ'וועט מיך ארויסווארפן דא, יענער וועט זאגן כ'בין א מסור, יענער וועט זאגן כ'בין א שייגעץ. יעדער זארגט זיך וואס מ'וועט זאגן, און דאס זארגן זיך וואס מ'וועט זאגן ברענגט אונטער גאנץ אידישקייט, ווייל יעדעס מאל דו לאזט א חזיר אין די גאס, ליטל דו יו נאו אז דו ביסט מסכן דעם ציבור, דער ציבור גייט פון דעם ליידן, איז במילא דאס איז בכלל נישט קיין וועג צו לאזן די חזירים ארום בונטעווען, און דאס איז אונזער. תיקון וואס אונז דארף מיר טון אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן, דארף מען זיך נישט רעכענען וואס יענער זאגט, וואס יענער זאגט. כ'האב געזעהן אסאך שידוכים וואס ביידע מחותנים האבן נישט געוואלט, מ'האט זיך געריסן און געהאמפערט, דער אייבערשטער האט געוואלט, ס'איז געווארן שידוך. כ'האב געזעהן דער אייבערשטער האט צוזאמגעשטעלט אזאלכע שידוכים, ער האט צוזאמגעשטעלט א בית רחל מיידל מיט אלע פיטשעווקעס, מיט א בחור א באם. ווייל דאס איז איר תיקון הנפש, זי דארף אים ארויפברענגען, און ער דארף דורך איר ווערן א צדיק. און איך האב געזען אמאל א מיידל אזוינע וואס האט שוין געשלאפן מיט יעדן בחור אין טאון, און זי האט געטראפן זייער א חשוב'ן בחור. מען זעט אז דער אייבערשטער פירט די אלע זאכן, וויאזוי דער אייבערשטער איז מברר זיינע ניצוצים דאס וועלן מיר אונז קיינמאל עניוועי נישט פארשטיין.

שפעטער זענען די געווען די פון יוסף הצדיק וואס איז געווען די בנות צלפחד וואס אויף דורך זיי האט מען געגעבן א גאנצע פרשה אין די תורה אז וויאזוי מען צוטיילט ירושות, ס'איז דא אין של"ה הקדוש איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם, דאס וועסטו נישט אויספיגערן, סא דו לעבסט פאר יענעם און דערווייל פירט דער אייבערשטער אלעס. א משל למה הדבר דומה, דו זעצט דיך אריין אין אזא קאר, ווייסט, אין א אמיוזמענט פארק, און דו דרייסט מיטן רעדל אהער און אהין, דו פארסט אויף א שינעס, און דו מיינסט נאר אז דו דרייסט, דו דרייסט גארנישט, דו פארסט אויף א שינעס, והא ראיה, דריי דעם רעדל צו די לינקס, ווען ס'דרייט זיך רעכטס וועסטו זען אז ס'וועט זיך נישט דרייען לינקס נאר רעכטס. סא דאס איז וואס אונז דארפן פארשטיין, אונז מוזן אנהייבן צו לעבן מער. איינער פארן אנדערן און נישט פאר זיך, און נישט זיך זארגן וואס יענער וועט טראכטן, ווייל דו מאכסט דיך חרוב מיט דעם. און נאך א זאך, עס ווערט געברענגט אז שנאת חינם האט אומגעברענגט דעם גאנצן בית המקדש. יעצט, אז מען וויל עס זאל געבויט ווערן דער בית המקדש דארף מען זען די תינוקות של בית רבן זאלן זיין אפגעהיטן און לערנען ווייל מרדכי הצדיק, ווי לאנג מרדכי האט געלערנט מיט די תינוקות של בית רבן מיט די קינדער זיי קענען זאגן פתח א' א פתח ב' בא גארנישט נישט געקענט גארנישט דאס האט המן געזאגט ווי לאנג די קינדער לערנען בין איך אין דר'ערד ס'דא תינוקות של בית רבן און ס'דא מלמדים די מלמדים זאלן וויסן ס'ווערט געברענגט אין כתבי אר"י אז דארטן ווי ס'לערנען ווי א מלמד לערנט מיט קינדער, דארט זיצט די שכינה, אזוי ברענגען די ספרים, די קבלה ספרים מיט די סגולה ספרים, ווען איינער האט א חולה בתוך ביתו אדער וואס, זאל ער גיין צו די מלמד תינוקות און זאל דארט מזכיר זיין דעם חולה פאר די קינדער, עטס ווייסט נישט ווי הייליג די זאכן זענען. ס'איז דא א באקאנטע מעשה, דער הייליגער חפץ חיים איז געקומען צו אים עפעס א איד, א ראשעקאל פון עפעס א קהילה, ער האט געזאגט ער וויל זיך דורכשמועסן מיטן חפץ חיים עפעס א איך ווייס צו א מסחר׳דיגע זאך צו וואטעווער איט וואס, נעמט דער חפץ חיים און ער שרייט אויף אים, דער חפץ חיים איז זייער א איידלער מענטש, נעמט ער זיך שרייען, דו שייגעץ, דו רשע. מ'איז ביי דיר אין שטאט מעבר על הדת טויזענטער קינדער און טויזענטער בחורים און מיידלעך יעדעס יאר און אלץ ביסטו שולדיג. דער ראשעקאל פון יענע קהילה געט זיך א דריי אויס צום חפץ חיים און ער זאגט כ'האב געמיינט איר זענט אן איידלער איד מ'זאגט אויף אייך אז איר זענט זייער איידל, איר באפאלט מיך, איך דאוון דאך אויכעט און איך וויין צום אייבערשטן וויפיל קינדער גייען נעבעך לטמיון? ענפערט אים צוריק דער חפץ חיים זאג מיר איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו ביסט געווען א מלמד מיט צוואנציג יאר צוריק?

זאגט ער אים די ביסט געווען זיין מלמד און די האסט אים ארויס געווארפן א קאפשטיק איז ער געווען אן עילי איז ער געווען האט ער זיין מאמע אריין געגעבן אין פאבליק סקול און ער איז געווארן דער גרויסער אפיקורס לייבל טראצקי די פרעגסט מיך פארוואס איך טענה אז די האסט די אלע קינדער אפגעפירט פון וועג און ער האט אים געזאגט איך בעט דיך גיי ארויס פון מיין שטוב און זאלסט קיינמאל נישט קומען זען מיין פנים מער אזוי האט דער חפץ חיים געזאגט דעם איד מלמדן טייערע עטס ווייסט נישט וואסערא אויפגאבע עטס האטס. עטס ווייסטס נישט. עטס אויסער דעם וואס עטס דארפטס אפהיטן די קינדער מיט קדושה מיט יראת שמים דארפטס עטס לערנען מיט זיי און עטס דארפטס וויסן וואסער א געוואלטיגע זאך דאס איז צו זיין א מלמד פאר אזאלכע קינדער. זיי ווילן ברענגען משיח'ן, איינער פון זיי איז משיח. און גרוילן טוט עס זייער ווען מ'זאגט נעגלעקטן. און אז ס'קומט א קינד זיך שטעלן אין חדר לאכט מען, מען וויל וויסן ווער זיין מאמע איז און ווער זיין שוויגער איז און וויאזוי זי גייט אנגעטון וויאזוי זי גייט אויסגעטון, רחמנא לצלן וואס מען טוט דא מיט כלל ישראל. יעצט איך וויל ענק דערציילן נאך א וויכטיגע מעשה וואס דאס הייסט צו זיין א מלמד. ס'געווען יעצט א חתונה, זייער א רייכע חתונה, איינער האט גענומען אן איידעם, ער האט אים באצאלט טבין ותקילין, בקיצור, און ביי די ליטווישע גייט אז מען זאגט א דבר תורה ביי די חתונה אויך, דער חתן זאגט א דבר תורה, די מחותנים זאגן א דבר תורה, שטעלט זיך אויף דער חתן און ער זאגט איך וויל זאגן א דבר תורה, איך האב צוגעזאגט פאר מיין שווער אז איך גיי זיצן און לערנען כל ימיו, ער האט מיך גענומען אלס א בן תורה, איך מוז אבער זאגן דעם אמת, איך גיי נישט לערנען כל ימיו, איך גיי ווערן א מלמד, א מלמד פאר יונגלעך פון עלף ביז דרײַצן יאר, עטס וועט זיך מיך אלע פרעגן פארוואס? פארוואס האב איך צוגעזאגט און פארוואס האב איך געטשענדזשט מיין מיינד? זאגט ער, רבותי, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. ס'איז דא אזויפיל מלמדים, אבער א מלמד דארף קוקן אביסל ווייטער פון זיין נאז, און היינט איז דאס ליידער נישט דא. איך האב געלערנט אין חדר ביי א מלמד וואס האט מיך אויסגעלערנט צו קוקן ווייטער פון מיין נאז. ממילא האלט איך אז איך טאר נישט זיצן און לערנען, איך מוז ווערן א מלמד און עס איבערגעבן פארן נעקסטן דזשענערעישאן. דערציילט ער א מעשה אזוי, ס'איז געווען ביי אונז אין כיתה א בחור וואס איז שוין געווארן בר מצוה, ווייס איך, נישט יעדער ווערט אין זעלבן טאג בר מצוה, איינער ווערט אנפאנג יאר איינער סוף יאר, דער בחור איז געווארן פון די ערשטע בר מצוה, בקיצור איז געגאנגען א פעטער זיינער און געקויפט א גאלדענעם זייגער און אריין געשריבן זיין נאמען, ער האט עס יעדן טאג געוואלט טראגן אין חדר ווייזן פאר די קינדער וואס ער האט, די מאמע האט אים געבעטן איך בעט דיך טראג עס נישט איך בעט דיך טראג עס נישט מען וועט עס דיר גנב'ענען וועסט עס פארלירן, ניין מאמי איך מוז ווייזן פאר אלע קינדער, שוין. קינדער זענען דאך שטערקער פון עלטערן, האט ער עס געטראגן עס געוויזן פארן גאנצן חדר, דאס איז געווען ביי ריסעס, נאך ריסעס והילד איננו דער זייגער איז נישט דא, קיצור דאס אינגל גייט צו צום מלמד און וויינט, זאגט ער רבי, איך האב געברענגט א זייגער אין חדר, ס'איז ווערט אפאר טויזענט דאלער, מיין פעטער האט עס מיר געקויפט, ווי קען איך צוגיין צו די בר מצוה אז איך האב עס נישט, איינער פון כיתה האט עס גע'גנב'עט, איך האב עס יעדן געוויזן, און ביי ריסעס נאכמאל האט עס איינער ארויסגע'גנב'עט, פיקפאקעטעד. דער רבי שטעלט זיך אויף און זאגט פאר די קינדער, קינדערלעך מען טאר דאס נישט טון, איך גיי אוועק ביז לאנטש, און ביי לאנטש האף איך אז איינער וועט צוקומען צו מיר שטילערהייט, און ער וועט צוריק געבן דעם זייגער און זאגן איך האב געהאט א גרויסן יצר הרע און איך האב תשובה געטון, און איך וועל קיינעם נישט זאגן ווער און וואס. עס איז אדורך געגאנגען לאנטש, קיינער ברענגט נישט צוריק דעם זייגער, שוין, האט דער רבי געזאגט אויב אזוי וועל איך אריין נעמען אין אפיס פער פינף קינדער, אין אפיס איז דא ווידיאו, אין חדר איז אויך דא אבער עס איז דא א מנהל דארט, און. יעדער וועט זען אז איך לייג נישט אריין ביי יענעם די הענט אין די הויזן טאש ווי מען טאר נישט, איך זוך דעם זייגער. קיצער ער האט אויסגעטאפט פינף קינדער, נישט דא. צוריק געגאנגען אין חדר, נעקסטע פינף קינדער, נעקסטע, נעקסטע, בקיצור מען האט אויסגעטאפט אלע דרייסיג קינדער, נישט דא קיין זייגער. נאכדעם קומט דער רבי אריין מיט א שמייכל און ער זאגט רבותי, דא איז דער זייגער, ער לייגט עס אראפ, און זאגט פאר דעם יונגל קום נעם עס, דאס איז דיין, און לייגט עס אוועק. אויף דעם רעבן האט מען געזאגט כולם בחכמה עשית, ער האט עס געטון מיט אזא חכמה, זאגט דער חתן תורה, זאגט ער רבותי איך בין געווען דאס יונגל וואס כ'האב עס גע'גנב'עט, איך האב עס צוגע'גנב'עט, כ'האב געהאט א גרויסן יצר הרע, יעצט דער רעבע ווען ער האט עס געטראפן ביי מיר, איך בין געווען פון די צווייטע כיתה, מ'האט גענומען פינף פינף. האט דער רבי גראד געקענט ארויסנעמען דעם זייגער און זאגן דו שייגעץ דיך, גנב! ניין, דער רבי האט ווייטער גערופן אלע יונגלעך ביז ס'איז דורכגעגאנגען די גאנצע חדר. קיינער האט נישט געוואוסט ביז צום היינטיגן טאג ווער ס'האט דעם זייגער גע'גנב'עט, און איך זאג ענק איך האב עס געהאט גע'גנב'עט, אבער דער בליק פון מיין רעבן איז אזוי הייליג געווען, ווייל ווען דער רבי פארשעמט מיך ווען, וואלט איך אוודאי ארויסגעגאנגען פון חדר, איך וואלט אוודאי געווארן א באם, א ליידיגייער. באמס פעלט היינט נישט, און איך וואלט אראפגעגאנגען אינגאנצן פון אידישן דרך, און דער אמת איז איך בין געווען פאר די בר מצוה און אז איך האב געגנב'עט, קומט זיך דען מ'זאל דיסטרויען מיין לעבן דארף מען מיר זאגן לא תגנוב, שטילערהייט. ער זאגט דער רבי האט קיינמאל נישט גערעדט צו מיר פון דעם, כאילו איך בין נישט געווען דער בחור וואס האט עס צו דער יונגל וואס האט עס צוגעגנב'עט. דער מנהל האט קיינמאל נישט געזאגט קיין ווארט, דער מנהל האט אויך געוויסט וואס איז געווען, מען האט געטאפט יעדן אין די הויזן, האט מען עס געטאפט ביים מנהל אין אפיס, ווייל דארט איז דא ווידיאו, מען האט געוואלט אז דער מנהל זאל זען ווי דער רבי פאטשקעט נישט ווי מען טאר נישט. אונטערשטע שורה זאגט דער חתן, איך ווייס וואס דאס הייסט צו זיין א מלמד, און איך גיי ווערן א מלמד, כ'האב צוגעזאגט מיין שווער כ'על לערנען. דאס איז נאך מער פון לערנען, דאס שטייט פיל העכער צו לערנען אידישע קינדער תורה, און איך לערן פאר מיר א שעה לערן איך א שעה, און איך לערן מיט דרייסיג קינדער האב איך געלערנט אין איין שעה דרייסיג שעה, און דער שווער איז געזעסן דארט, און ער האט געזאגט, אשרי העם שככה לו, וואויל איז אידישע קינדער וואס האבן אזאלעכע העלדישע גיבורים, כ'ווייס, איך האב אמאל גענומען קער פון א יונגל, זיין טאטע האט געהאט נכסים אין ארץ ישראל, ער האט באנקראטירט, ער איז אנטלאפן אויף קענעדע, איך פלעג זיי אריינברענגען אין סאטמארע קעמפ, ס'איז געווען צוויי מיידלעך מיט א יונגל, איך פלעג נעמען קער פון ביידע, אוודאי מיט זייער טאטע מיט זייער מאמע, זייער טאטע איז נישט געווען דא, אבער איך האב נישט געפארן מיט זיי אליין, זאלט נישט מיינען, איך פלעג אריינלייגן אין דעם קינד אזויפיל יראת שמים און אזויפיל רעדן צו ז, צו אים, איך רעד צו די שוועסטערס אויכעט, איינמאל זאגט ער מיר ווען ער איז געווארן א חתן, ער גייט. אריין אין לאנג טערם אינוועסטמענט. איך האב נישט פארשטאנען, איך האב דאך מיט דעם אזויפיל גערעדט, ער זאל זיין א מענטש און ער זאל זיין אן ערליכער און ער זאל וועלן לערנען מיט אנדערע און לערנען תורה מיט אנדערע, איך האב נישט פארשטאנען וואס לאנג טערם אינוועסטמענט, זאגט ער מיר, איך האב עפלייט צו זיין א מלמד און מען האט מיך אנגענומען, פרעג איך אים דאס הייסט לאנג? טערם אינוועסטמענט, דאס הייסט א מלמד, לאנג טערם אינוועסטמענט הייסט א סטאק בראוקער, איינער וואס פארקויפט לאנד, אוי האט ער געלאכט א גוט, זאגט ער נחום ווי איז דען דא נאך אזא לאנג טערם אינוועסטמענט וואס מען לייגט אריין אין אידישע קינדער חינוך, ער איז א וואונדערבארע אויסנאמער מלמד, ער איז אין לעיקוואוד, ער איז מער ליטוויש געשטימט, אבער ער איז א אויסנאמער מלמד, זיינע תלמידים קלעבן צו אים. און דאס איז וואס א מלמד דארף וויסן, עס איז אין א לאנג טערם אינוועסטמענט, און מיט איין שלעכט ווארט פאר א קינד קענסטו אים אפ'הרג'ענען פאר א לעבן, דא האסטו געזעהן א חתן וואס מען האט אים געאפערט לעבנס לאנג קעסט, איר ווייסט היינט איז געלט א גרויסע זאך, מען האט אים געאפערט א גאנץ לעבן וועט ער נישט האבן קיין דאגות פרנסה, ער זאל זיצן און לערנען, און שטעל דיר פאר ווי ער האט זיך אויפגעארבעט. און שטעל דיר פאר וואסערע א גוי גמור און א באם ער וואלט דען געווען ווען די מלמד הענדלט נישט די סיטועשען לייק יו סופאוזד טו. אין דעם זאג איך, פונקט אזוי ווי איך האלט אונז זעמיר צוריק געבליבן מיט סעקשועל אביוז, מען האט אונז נישט געלערנט וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און וואס מען דארף און וואס מען מוז, פונקט אזוי דארף מען אונז אונזערע מלמדים גיין פאר סקולינג און חינוך. ס'דרייט ניש, אבער איך זעה אלעס אין די גמרא. דו זעהסט נישט! דו האסט געזעהן אז מען האט געמעגט מענה זיין קליינע קינדער אלע יארן, האסט גארנישט געזאגט. וואס אלע חזירייען ותראו שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן האט עס געזעהן אלדעס וואס מהאט געטוהן ער האט עס גארנישט געזאגט מדארף גיין און לערנען אביסל סייקאלעדזשי טשיילד סייקאלעדזשי יעדער וואס ער איז א מלמד אויף וועלעכע עידזש ער איז א מלמד דארף ער די אלע זאכן דורך גיין און מזאל וויסן אז דאס איז אן עבודת הקודש. און דאס איז דער עשה טוב, מען שמועסט יעצט יעצט לאמיר גיין צו רעדן פונעם סור מרע וואס דאס איז דאך רחמנא לצלן מ'האט גענומען א קינד מ'האט געמאכט פון אים הפקר פרי מיט פאר אל אין יעדע מקוה האט מען געשטופט אין די קינדער ווי די חזירים און קיינער האט אפילו נישט געזאגט אנטשולדיגט מ'טאר נישט יעצט זאגט שוין יעדער אבער וואס איז געווען אמאל ס'איז געווען פרי פאר אל די קינדער קענט אריינגיין דארט אין א מקוה און יעדער איז געשטאנען מיט אן אויסגעצויגענעם חרבו שלופה בידו און געשטופט אינעם קינד. און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, און ווער שמועסט נאך אין די קליינע מקוואות וואס האט זיך אפגעטון, איך זאג נאכאמאל פארן עולם די מקוואות איז די גרעסטע פראבלעם ביי כלל ישראל, כ'האב באקומען א קאל פאריגע וואך, כ'האב עס נישט געקענט ארויפלייגן אויפן האטליין, ר' באטעלע ער קומט דאך אן אז ער איז דער גרויסער פרומער, א לאולייף א גארנישט איז ער, א פרומער איז ער. ווען איך האב געבויעט די מענער מקווה, די מקווה אין גיבערס פאר די בחורים, האט ער געזאגט, אה, איך וויל זאלסט בויען א גרויסע מקווה. פרעג איך אים ווי גרויס? זאגט ער כ'האב דא דרײַ הונדערט און פֿינף און צוואַנציק אעקער לאנד. זאג איך אים די רבי וויל נישט איך זאל בויען אזא גרויסע מקווה פאר דרײַ הונדערט און פֿינף און צוואַנציק אעקער לאנד? זאגט ער ניין איך וויל נאר ס'זאל זיין ברייט אז איין בחור זאל נישט דארפן שטופן זיך אין א צווייטן בחור, און איך וויל אויכעט צוויי סטעירקעיסעס. זאג איך דעם רבי'ן, רבי איך וויל עפעס זאגן, אין די קאנטרי איז דא זייער ווייניג מקוואות, סאו טאמער גייט איר אריינלאזן פרעמדע דעמאלטס קען מען עס טאקע בויען דרײַ הונדערט און פֿינף און צוואַנציק אעקער איינער זאל זיך נישט שטופן אין צווייטן. זאגט דער רבי ס'וועט נישט זיין פאר קיין פרעמדע. געגאנגען איז דער פרומער מאטעלע מיטן באטעלע און האט אויסגערופן, ערלויבט נישט גיין קיינעם אין די מקווה נאר די בחורים, די תלמידים. זייער פיין, כ'האב הנאה געהאט, כ'האב עס געבויעט זייער גרויס, כ'געדענק נאך ווי היינט, ס'איז סתם זעכצן פיס אויף צען פיס, צוויי סטעירקעיסעס, א מחיה! ערלויבט נישט? אז ערלויבט נישט איז גוט. שפעטער האבן אים די חברה מסביר געווען, רבי דו קענסט האבן אן אינקאם יעדע וואך פון צווישן פינף ביז צען טויזנט דאלער. וועסט נעמען פינף דאלער מקווה געלט און דער עולם וועט קומען ס'איז א זויבערע מקווה, וואס מיינסטו האט זיך געבויגן, ער האט גראד געזאגט אקעי מ'זאל קומען, בין איך געלאפן צונעם רבי ביסט דאך א ליגנער, משה בדאי ביסט דאך א ליגנער, האסט מיר געזאגט דו לאזט נישט קיין פרעמדע, זאגט ער איך וויל דיר עפעס זאגן, כ'וועל געבן פאר די בחורים א צייט ווען זיי מעגן גיין, ממילא וועט זיך קיינער אין זיי נישט אריינשטופן, ער כאפט נישט אז ס'קומט א פרעמדער בחור פון אן אנדערע קאלאני און א פרעמדער נואף פון אן אנדערע קאלאני און ער טוט אין זיין מקווה די דבר איסור, דאס כאפט ער נישט.

פאריגע וואך בין איך געגאנגען אין וויזשניצער מקווה, קומט דארט א פרעמדער מענטש, און יענער איז נישט קיין גיבעסער בחור, ניין, דאס איז טאקע אמת, נישט קיין צד פון די בחורים, געקומען א מענטש האט זיך אין אים אריינגעשטופט, יענער האט זיך גע'טובל'ט אזוי, איך ווייס אז מען טובל'ט זיך גייט דאך דער אחור גייט ארויס אביסל, האט זיך יענער אים אזוי שיין אריינגעשטופט, און דא פילט ער ווי איינער שטופט אים אין אחור, דאס איז כריתות, רבותי, ס'איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא. און יענער איז אינסענט, כ'בין סך הכל אראפגעבויגן, אז מען טובל'ט זיך מוז ארויסגיין דער חלק התחתון אביסל צוריקצווועגס, עניוועי ס'איז א גרויסער אומגליק וואס גייט פאר, און מאטעלע רעדט זיך נאך איין ער איז דער גרויסער צדיק הדור, מעג זיך שעמען מיט אלע זיינע הנהגות, טאר נישט לאזן פרעמדע מענטשן, ס'איז משוגע פינף טויזענט דאלער, און מיט אסאך אנדערע עבירות קענסטו אויך מאכן גרויס געלט.

ווערט נישט זיין זון א דאקטער ווייל דער טאטע איז געווען א דאקטער. נאר ביי די חסידות די רעבעריי גייט אזוי. יעצט, ס'איז געווען אמאל געקומען א מעשה פארן חפץ חיים אז ס'איז עפעס געשטארבן א רב פון א בית מדרש פון א שטאט, האבן זיי געוואלט נעמען אן אנדערע רב, זענען געקומען די קינדער פון יענעם רב און זיי האבן געזאגט מ'קען נישט שטעלן אן אנדערן ווייל רבנות איז א ירושה פאר אים און פאר די קינדער. בקיצור, זענען ביידע געקומען צו חפץ חיים, זיי האבן זיך שטארק אויסגעטענה'ט אהער און אהין. חפץ חיים הערט אויס זייערע ביידע טענות, און ער זאגט אזוי, ס'שטייט, שבעת ימים ילבישם הכהן תחתיו מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש, דאס איז א פסוק אין שמות קפיטל כ"ט און פסוק ל, זאגט דרש'נט די גמרא אין מסכת יומא דף עיין בית עמוד בית, יכול כ'האב געוואלט מיינען. יהא בנו של משוח מלחמה משמש תחתיו כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו, אז מ'וועט נעמען דעם דזשענעראל פון די ארמי, דעם כהן דעם דזשענעראל פון די ארמי, וואס ער הייסט דער כהן משוח מלחמה, ער זאל זיין, זיינע קינדער זאלן אים ירש'ענען פונקט אזוי ווי דער כהן גדול וואס ער דינט אינעם בית המקדש.

משוח מלחמה האט נישט קיין ירושה. יעצט, א רב דארף זיך שלאגן אויף שמירת תורה און מצוות. און קוק הער, איך בין נישט קיין רב, איך בין דאך נישט דער גרעסטער תלמיד חכם אין שטאט אויך נישט, קוק וואסערע א מלחמה פון אכט ניין יאר וואס מען גייט שוין דורך עפענטליך און פון ווי פיל יאר שטילערהייט ביז מען זעט שוין ברוך השם אביסל פירות, מען זעצט איין טויבנפעלד, מען זעצט איין דעם, מען זעצט איין יענעם. מען דארף זיין גרייט זיך צו שלאגן מוותר זיין אויף אלעם. יעצט זאגט דער חפץ חיים אזוי, אמאל ווען יעדער האט מקפיד געווען אויף תורה און מצוות איז דער עיקר תפקיד פון דעם רב איז געווען צו לערנען בנו של רעי און אויכעט העכערקייט און דבר שבקדושה שבת קודש און אזוי ווייטער. פאר אזא מי רבנות קען ירש'ענען א זון א טאטן. אבער אין אונזער צייט נעבעך דאס שוין געווען אין זיין צייט וואס די עיקר איז אז ס'איז דא השכלה און ס'ברענט אינעם עולם צו ווערן אלס קלוגער און קלוגער און דער תפקיד פון דעם רב איז צו זיין אין מלחמה לבער קוצים מכרם בית ישראל דאס איז געווען דער גאנצער תפקיד לצאת ארויסצוגיין וללחם מלחמת השם לגדור גדר ועומד בפרץ.

יו העוו טו ערן איט, און דאס איז וואס דא טוט זיך, יעדער האט אריינגעשטעלט דא, מען האט אריינגעשטעלט אהרן און זלמן לייבן, קיין איינער האט נישט געערנט, איין טאג האבן זיי נישט אוועק געגעבן, איין נאכט שלאף האבן זיי נישט אוועק געגעבן פארן רבונו של עולם, פלוצלינג זיך געזעצט אויפן רעבינ'ס שטול, דער רבי האט געהארעוועט טעג און נעכט. די פיס אין קאלט וואסער געלערנט, ער האט מקדש שם שמים געווען, ער איז ארום געלאפן איבעראל און ער האט פראבירט, און וואס האט זיך אויסגעלאזט, קוק ווער ס'זיצט אויף זיין שטול, א גרויל, דער סיגעטער דער ברך משה האט זיך ארויף געזעצט, און ער האט עס אראפגעפירט אינגאנצן, היינט די צוויי זין פונעם ברך משה זענען טאקע ראוי צו זיצן אויף זיין פלאץ, אבער וויפיל ער איז, איז ער זענען זיי אויך. אבער וואס האט מען געטון דא? מען האט גענומען און געזאגט ס'איז ירושה, ירושה, און געלאפן די די ט ו ק, סענדער דייטש, מיט מיט דעם מיט יענעם, און מען דארף נעמען דעם סיגעטער ווען נישט איז סאטמאר צעפאלן, יעצט איז נישט צעפאלן, וואס? ס'איז אזוי צעפאלן?
זיי זענען די וואס האבן אריינגעברענגט די אלע שמיציגע חוקי תועבות, מיטגעשטימט מיט אלעם. א רב קאלט מיך אפ פון פלארידע, ס'קען נישט זיין, ער הערט אויס מאנאטליך סאטמאר האט עס געטון, סאו ווען כ'וועל דיר געבן די אדרעס פון יונייטעד טו סעיוו אמעריקע, וועט ער געבן אלע דאקומענטס,

די עיקר איז, ס'איז דא מענטשן זיי לערנען כתבי האר"י, ס'איז דא וואס זיי קענען נישט לערנען, זיי זענען נישט זוכה. כ'וויל ענק זאגן, כ'האב געטראפן דעם גאנצן כתבי האר"י אלעס אינאיינעם, כ'קאנדענס עס אין איין שיעור, העט עטס הערן דעם גאנצן אר"י הקדוש פון אלף ביז ת'. עטס ווייסט ס'איז דא אין סידור'לען וואס ס'שטייט אז פארן דאווענען זאל מען זאגן והריני מקבל עלי, אז די מצות עשה פון ואהבת לרעך כמוך, דאס איז דער גאנצער אר"י הקדוש, די איבריגע איז זיל גמור. צו דאס פארשטיין פונקטליך וואס דאס הייסט עתיק און אריך זעיר ונוקבין, דאס אלעס איז שוין סעקענדערי, ואהבת לרעך כמוך, דאס גייט צוריק בויען די בית המקדש, פון ווי נעמט זיך דאס אז מען זאל זאגן פארן דאווענען די ואהבת לרעך כמוך, דאס שטייט אין כתבי אר"י, עטס ווילטס וויסן באמת דעם פנימיות ווער דער אר"י הקדוש איז געווען? עטס ווייסט וואס זיין טהור תורה וואס ער האט מגלה געווען? ביי צייט פון דעם אר"י הקדוש האט זיך דאך אנגעהויבן שוין צו אויפצווועקן דער ענין פון ביאת המשיח, עטס ווייסט וואס ער האט געזאגט? ואהבת לרעך כמוך. און טאמער וועט עטץ דאס טון האט עטץ באמת אפגעראכטן גוט דעם תשעה באב, און טאמער נישט איז עס גארנישט ווערט.
ס'איז זייער וויכטיג צו פאסטן אבער ס'איז שוין גארנישט. ס'שטייט ואהבת לרעך כמוך, דאס איז די גאנצע תורה ואידך זיל גמור. ס'איז דא א מעשה וואס רבי שלום שוואדראן האט פארציילט, זייער א מעכטיגע מעשה. איין טאג זענען זיי געגאנגען אין שוק פון מחנה יהודה, און יעדער איז דארטן געגאנגען, ס'איז געווען זייער א הייסער טאג, ס'איז געווען דארט א פעלד וואס מענטשן האבן דורכגעהאקט יענעמ'ס א פעלד. מען האט נישט געטרעטן אויף יענעמ'ס תבואה אבער מען האט דורכגעהאקט דעם פעלד. בקיצור, און צווישן די גייערס איז געווען דער גרויסער גאון ר' איסר זלמן מעלצער, ער איז געווען דער ראש ישיבה פון עץ חיים, ער האט געמאכט דעם ספר אבן האזל. בקיצור, איז זיין תלמיד ר' דוד פינקל האט אים געזאגט, לאמיר גיין דא ווי יעדער גייט איז שנעלער אנקומען. האט זיך אנגערופן ר' איסר זלמן. חזל זאגן אין בבא בתרא דף ב עמוד ב, אסור לאדם לעמוד בצד בצד שדה של חברו להביט בתבואה הצומחת בה, א מענטש טאר נישט שטיין ביי א זייט פון זיין חבר'ס פעלד ווי ס'וואקסט תבואה, כדי שלא יטיל בהם עין הרע. איר הערט וואס דא טוט זיך? איז למעשה האט ער געזאגט איך וויל נישט גיין ביי יענעמ'ס פעלד איך זאל נישט אריינווארפען אן עין הרע. איז ר' שלום שבדרון ווען ער פלעגט דערציילן די מעשה זאגט ער מ'רעדט דא פון א איד א גאון עולם, ער האט געקענט אלע מקצועות אויף פון די תורה, און האט נאך אלץ מורא געהאט אפשר עט זעהן די שיינע תבואה ביים חבר עט ער אריין לייגן דערין אן עין הרע. כ'האב אויך געפונען נאך א מוראדיגע זאך. די גמרא ברענגט אין מסכת חולין דף ע ח עמוד א', אילן שמשיר פירותיו, א בוים וואס ס'קען נישט האלטן די פירות. ס'פאלט אראפ די פיירות. סוקרו בסיקרא פארבט ער עס אפ מיט א פארב, א רויטע פארב צו א גרינע פארב יעדער זאל עס זעהן, כדי שידעו זאת בני אדם מענטשן זאלן זעהן א געפארבטן בוים. און וואס זאלן זיי טוהן? ויבקשו רחמים עליו זאלן בעטן רחמים אז דער בוים זאל נישט פארלירן די פיירות. יעצט, פון וואסערע בוים רעדט מען דא? מען רעדט פון דיין בוים? ניין! דו גייסט דורך זעהסט א געפארבטן בוים, ס'האט נישט מיט דיר גארנישט. דו ווייסט נישט וועמעס דאס איז, דו ביסט נישט קיין שותף מיט יענעם, לערנען דיך די חזל אז זאלסט אינאיינעם מיט יענעמס צער זיך משתתף זיין, מיט זיין געלט אז ער פארלירט, מיט זיינע פירות וואס ס'פאלט אראפ, און ס'דארף דיך גארנישט ארן אז ס'איז נישט דיין, זאגן, אה, מיך ארט עס נישט, ס'איז דאך נישט מיין, ניין דו מוזט בעטן רחמים דערויף. פארוואס? ווייל ס'איז דא א מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, אזוי שטייט אין ויקרא קאפיטל י ט פסוק י ח, כמוך מיינט כמוך אזוי ווי ס'וואלט געווען דיינס, און דאס איז וואס אונז דארף מיר יעצט דעם יום טוב, ס'זאל איבערגעדרייט ווערן פאר א יום טוב קרא עלי מועד דעם תשעה באב. זיך אונטערנעמען און אויסארבעטן אז מיין חבר'ס געלט איז פונקט ווי מיין געלט, מיין חבר'ס קינד איז פונקט ווי מיין קינד, מען האט מאלעסטעט מיין חבר'ס קינד האט מען מאלעסטעט חלילה מיין קינד, און מען טאר עס נישט האלטן ביליג, און נישט נאך מען זאל גיין יענעם רודף'ן, דאס טאר מען זיכער נישט, דאס איז דאך א געוואלדיגע עוולה. יעצט איך זאג אייביג, יעדער זאגט איך בין א בעל רחמנות, אידן האבן. די מעלה פון זיין בעל רחמנות. זענטס אלע מסכים אבער כוויל וויסן פארוואס האט עטס רחמנות אויפן פעדעפייל מער ווי אויף די וויקטעם? כוויל וויסן פארוואס יעדער פעדעפייל האט א שול ווי צו דאווענען אין ווילימסבורג מען נעמט זיך פאר אים אן איך געדענק איך האב געדאוונט דא אין קליימער און חזקאל טייטלבוים איז געווארן אן אבל נאך זיין טאטן האבן זיך ארום געקריגט צו ער זאל יא דאווענען ער איז געווען בעל מקריא צו בעל תוקע האט מען זיך ארום געקריגט יא ניין ניין יא. מיר האבן גע'טענה'ט ס'איז א טריקענער שולחן ערוך אז מען טאר נישט, טאר נישט זיין ווען מען איז אן אבל, אויסער אז ס'איז נישט דא אן אנדערער, און ברוך השם אין סאטמארע בית מדרש אין קליימער איז דא גענוג ערליכע אינגעלייט און זיי פארשטייען די זאכן, און זיי ווייסן ווען מען זאל זאגן מען זאל גיין ווייטער, ביי די תקיעה ביי די שברים תרועה, אין של"ה הקדוש און אין זוהר ווערט געברענגט, אז דער בעל מקריא דארף זיין א גרעסערער ירא שמים ווי דער בעל תוקע, ווייל אין אים ווענדט זיך דאס גאנצע. איך האלט אויך אזוי, ס'ווענדט זיך אין בעל מקריא, ווייסט פארוואס? זייער סימפל, ווייל טאמער האט יענער נישט געבלאזן געהעריג איז מען נישט יוצא, און דער בעל מקריא קען נישט די הלכות, האסטו גארנישט פונעם גאנצן געבלאזעכץ. סא דאס איז וואס מ'דארף אייביג געדענקען, ס'איז דא הלכות און מ'דארף וויסן אז די הלכות זענען גילטיג. יעצט, ס'קומט דא אן אזא מין מעשה, שטעל דיר פאר, ער איז אן אבל און ער זאגט ער איז זיך משתלט על הציבור און ער מוז בלאזן. למעשה האט מען אים געמוזט לאזן ווייל ער איז א טייטלבוים. אבער ער, היינט וואס מ'איז געוואויר געווארן אז ער איז א נואף, ער האט געטאטשט א שוועגערן, ער איז געגאנגען אין פראנט פון א בית דין, ווייל ער האט געוואלט אז די שוועגערן זאל נישט זיין אסור לבעלה. און ער האט געוואלט זאגן אז דאס איז געווען א מיסטעיק ווייל ער האט גענומען עפעס א מעדיקעישן און ס'האט אים צושפילט. ס'איז נישט אמת, ס'איז שקר די גאנצע מעשה. נאר די רבנים קענען עס בשטיין צו קויפן, פארוואס נישט? וויי נאט? אבער למעשה ער גייט האבן ווי צו דאווענען דעם ראש השנה יום כיפור און סוכות, איך האב נישט ווי צו דאווענען, איך גיי ארום וואקן דריי מייל ווילימסבורג און אהיים קומען זאגן גוט שבת צו גוט יום טוב, סאו אויב איר זענטס בעלי רחמנות פארוואס קוקט עטץ נישט אויפן וויקטעם? ס'איז נישט דא קיינער וואס זאל אריינגיין צו וויקטעמס און געבן א הענט און זאגן העלאו, אונז זעמיר מיט דיר, ס'איז דא יעצט א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא עליע בער וואכטפויגל א רשע מרושע א המן א היטלער, בשעת אונז האמיר זיך געשלאגן מיט דעם גרויסן שייגעץ דעם יהודה קאוקא, ער וואוינט דארט ערגעץ אין וואודרידזש האט ער דארטן ביי די שבעה הויז האט ער אים געגעבן אן עליה מיט אלעם, אונז זעמיר געגאנגען פראטעסטירן אין פראנט פון בית מדרש, דער וואכטפויגל איז א מורא'דיגער. בעל חסד, אבער פאר וועם? ער איז א בעל חסד אז יהודה קוקא דער נואף וואס האט דא געהארגעט קינדער ער זאל האבן ווי צו דאווענען? וואס זארגט ער זיך נישט פאר אנדערע? יעצט איז דא יעצט א פרשה, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען פונעם מענטש ווייל יענער איז א וויקטעם, יענער איז זייער א חשובער מענטש, ער איז פון די הצלה, מען האט מאלעסטעט זיין זון דארטן אין די ישיבה קאמפלעקס, איז ער געגאנגען צו דעם שייגעץ רשע טמא אליהו בער וואכטפויגל, און אליהו בער וואכטפויגל האט אים געזאגט גיי נישט צו די פאליס, קיינער זוכט זיך נישט די הארד וועי. נאך מער, ס'דא ראביי גודמאן האט ריקארדעד ער האט אפגעקאלט מתתיהו סאלאמאן דער וואס איז יעצט אויפן טויטן בעט הלוואי ווען ער פייגערט אוועק בתוך שאר צוררי היהודים און ער האט געזאגט גיי צו די פאליס איז געגאנגען דער יונגערמאן מסיח לפי תומו צו די פאליס נאך פאר ער איז געגאנגען האט ער גערופן דעם נואף און ער האט אים געזאגט אזוי הער מיך אויס איך וויל דיר עפעס זאגן. איך וויל דיר גארנישט טון, איך וויל נישט אנהייבן מיט דיר, דו ביסט געקומען פון פראנקרייך, פון פאריז, זעהט אויס דארט מעג מען שטופן זכרים, פאר אוועק פון די פרעמיסעס, וועל איך דיר גארנישט טון, ס'איז גענוג א גוטער דיעל? יא, די זעלבע דיעל האט געהאט באקומען יוסף קאלקא אין ניו דזשערסי, די חברה זענען נישט אאוט טו געט היס בלאד, הגם דעי שוד בי אאוט, באט דעיר נאט, זענען דאך וואוילע אידן, זענען דאך מלמדים מיט מחנכים, און סאו פארט און סאו. עניוועי, איז ער געגאנגען און האט איהם דאס געזאגט, האט ער גיין געזאגט, אני מצפצף עליך, איך פייף זיך אויס אויף דיר, איך האב דיך אין דרערד, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? בקיצור איך בין דארט געווען פאריגע וואך, האט מיר די עלטערן געזאגט מ'טוט ציילן אזעלכע רדיפות ישיבה בחורים גייען פראטעסטירן, איך האב אייביג געמיינט אז ישיבה בחורים טאר נישט גיין פראטעסטירן קעגן די געי ווייל זיי טארן נישט וויסן וואס דאס איז, הער איך ווי איין בחור פרעגט דעם צווייטן וואס האט ער געטון, זאגט ער האט אים אראפגעצויגן די הויזן האט ער אים אריינגעשטופט אין אחור. זייער גרעפיק געזאגט, און ס'האט נישט געפעלט גארנישט. נאכדעם זאגט אים יענער, דאס אלעס? זאגט ער, ניין, ער האט אים געשטופט אין פיסק אויך. העי, יעדער ווייסט, וואט יור פולינג יורסעלף? יעצט, אונז האמיר געמיינט אז די בחורים זענען נאאיוו און סטופיד, דערווייל גארנישט, זיי ווייסן אלעס, זיי ווייסן פונקטליך, און זיי ווייסן אפילו צו גיין רודף'ן דעם מענטש, וואס ער איז נעבעך געקומען פאראויס. איז געגאנגען מיט ראביי גודמאן און האט אנגערופן מתתיהו סאלאמאן, כ'האב דאך א רעקארדינג ווי דו זאגסט אז מ'קען גיין צו די פאליס. זאגט ער, ניין, דאס איז נאר געווען א דזשאוק. סא אז ער ליגט אויפן טויטן בעט זאל ער אפפייגערן היינט גיכער ווי מארגן וואס פאר א חורבן האט שוין געמאכט אין לעיקוואד מיט הונדערטער פעלער, אפשר איז דאס אויך געווען א דזשאוק? סא די גאנצע רבנים זענען איין שטיק דזשאוק? און אלי' בער וואכטפויגל האט אויך געזאגט ער זאל גיין צו די פאליס, כ'מיין ער האט געהאלטן ער וועט נישט גיין, און אפילו ווען יא האט ער עס נישט געטוהן, יעצט קיינער נישט פראטעקטן דעם מענטש, וועט מוזן ארויס מופן פון דארט אין ישיבה סעטעלמענט, פארוואס? ווייל קיינער פראטעקט נישט דא, דער רב געבט אן עצה מען זאל גיין און זיי פראטעקטן. שטעל דיר פאר וויאזוי וואלט אידן אויסגעזען ווען משה רבינו זאגט אונז מען זאל אריינגיין דבר אל בני ישראל ויסעו, מען גייט אריין אין וואסער און יעדער ווערט דערטראנקען, ס'וואלט געווען א גוטע דזשאוק, ס'געווען די בעסטע דזשאוק וואס ס'איז דא, וואס? די מצריים וואלטן געלאכט, ענד דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג היער, יעדער לאכט, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר, עניוועי, איך מיין אז ער וואוינט נישט אין די ישיבה סעטלמענט ער וואוינט גאר אין בית וגן הייסט עס, איך ווייס נישט, ס'איז מיר נישט קיין חילוק, ס'איז ליצנים. און פארטיג. זיי זאגן מיר נישט גארנישט, עס איז נאר א דזשאוק, ס'מיינט גארנישט. ס'ווענדט זיך ווער ס'געט מער געלט צו ווער ס'האט מער פאוער. עטס וועט געוואלט די זעלבע זאך זאגן אויך. כ'האב גערעדט דערפון אויפן אנדערן האטליין. די גאווערמענט געט יעצט מיליאנס אוו דאלערס, און ס'איז דא ארגענעזעישאנס וואס זיי סייפענען דאס. ס'איז דא למשל אפילו אן ארגענעזעישאן וואס ס'הייסט דזשואיש קאמיוניטי וואטש. די אלע חנפ'ן זיך צו די לינקע חברה, זיי ווילן זיין גוט מיט יעדן. למשל, ער האט אינדארסט טשארלס היינס נאכדעם וואס ער האט געוויסט ער טוט כל הקאראפשען שבעולם. האט אים גערופן אויף קראון הייטס. אונז זעמיר געשטאנען דרויסן האבן מיר פראטעסטירט. איינמאל רופט ער מיך אז מען מאכט א אסיפה פאר פראטעקטינג טשילדרען. וועם האט ער גערופן צו רעדן? מיסטער טאמפסאן נאכדעם וואס ער האט יעדן באפרייט. אזא אזא קאראפשען. און ער קומט צו מיר צו זאלסט נישט מאכן קיין קאמאושען. זאג איך איך מאך נישט קיין קאמאושען. איך וואק גראד ארויס. דאס איז נישט קיין פלאץ ווי איך מעג זיין.

איך הער בורי דייטש, הי טרייד טו העלפ אוט, נאו היז דזשוינינג די דזשעי סי דאבעליו, ווייל אויב יעס, איף יעס, דאן איטס פינישד, איך הער ער באקומט עפעס א דזשאב ביי די גאווערמענט אויכעט, איז במילא מוז ער גיין מיט די לעפט סייד, הי העז טו גאו וויט דעם, ביקאוז זיי זענען אלע לעפטיס, יעצט כ'האב פעסטגעשטעלט, ווען איינער וויל טרעטן אויף די תורה דארף ער מאכן אן ארגענעזעישן, קענסט אים גארנישט טון, ער זאגט איך האב געמאכט א ועד צו א קהילה צו א בית מדרש, און איך, עמטליך טו איך אויס.

העלפט פון די אינגעלייט וואס זענען העכער פֿופֿציק קענען שוין נישט באקומען קיין קישוי אבר און זיי קומען צו מיר אלע פאר העלפ און איך שיק זיי אלע צום דאקטער און די דאקטער געט זיי איינער פון די ער יעדן איינעם לויט די מעדיקעישן וואס ער זיין הארץ קען פארטראגן צו כדומה סאו וועל איך זאגן אז האלב וויליאמסבורג צו האלב מענטשן וואס זענען פון פֿאָרטי טו סיקסטי אדער פון פֿיפֿטי טו סעווענטי זענען בארעכטיגט צו וואוינען מיט זייערע אייגענע שוועגערן צו שפרינגען אויף זיי דאס איז ווייאגרא דאס איז די זעלבע פעמילי ס'איז א דזשאוק וואטס גאוינג אן.

דו קענסט נישט אונטערברענגען אהרן'ען מיט זיינע מניוולת, מיט זיינע כפירה, מיט זיינע נעמען געלט פון ווי מען טאר נישט, דו קענסט נישט אונטערברענגען זלמן לייב'ן, דו קענסט נישט אונטערברענגען די אגודה, דו קענסט נישט אונטערברענגען די אלע מענטשן וואס זיי טוען, פארוואס זיי אן ארגענעזעישן? אן ארגענעזעישן האט זיך רולס און ביי רולס, און דעם אייבערשטן איז מען אינגאנצן נישט גורס דארט. אדער מען האט סעלעקטיוו ליסטנינג. סא דאס איז די פראבלעם, ס'האבן זיך צוגעכאפט אויף אונז אסאך מענטשן, ארויפגעכאפט אויפן וואגן, באט דער דאינג איט ראנג, וואס ווילן דאך זיין גוט מיט די באאמטע אויכעט, און די באאמטע פילט דאך אז זיי האבן געטון נעגלידזשענס די אלע יארן, און במילא איז עס אן ערנסטע פראבלעם וואס ס'גייט יעצט פאר, מען דארף זיך שלאגן, אונז שלאג מיר זיך שוין נישט מיט די רבנים, אונז שלאג מיר זיך שוין דא מיט גרויסע ארגענעזעישאנס. נאר גארנישט, שטיין איז שטיין געהאט האט איינגעזעצט יעדן איד וואס האט געהאט א נורסינג האום און אונז גיימער טוהן די זעלבע מיט יעדן וואס ס'טאטשט דעי געלטער, אונז ווערמער נישט מיד, די נורסינג האומס האבן אנגעהאלטן צוואַנציק דרייסיג יאר, מ'האט געהאלטן מענטשן אין פריזערס, מ'האט קאלעקט אויף זיי די סאושעל סעקיוריטי, מ'האט געטוהן כל דבר אסור, אנטיל וואן דעי האט מען זיי אלע איינגעזעצט און צוגענומען דעי אלע גניבה'שע געלטער, די סעים איז גאנא העפן היער, ולה' הישועה, דער אייבערשטער וויל מ'זאל זיך שלאגן פאר אים און פאר זיין תורה, און ער וויל זען וויפיל געטרייע מענטשן ער האט. און יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. ווען א בחור ווערט מאלעסטעד דארף ער האבן העלפ. איך קען א בחור, איך האב אים גראדע געשיקט פאר העלפ, אבער ער גייט נישט, ער האט א דזשאב, ער האט דעם העלפ אין דר'ערד, וואס טוט ער? ער געבט זיך אויס, ער ארבעט, ער האט געדינגען א קאר, ער נעמט ארויס יעדן פרייטאג בחורים אין די מאונטענס, וואו מען גייט, ווען מען גייט, וואס מען גייט ווייס איך נישט, און איטס נאט מיי ביזנעס, איך בין נישט דא נאכקוקן יעדן איינעמ'ס עבירות, איך האב ענק געזאגט, מיין גאנצע מישן געבויעט.

דאס איז צווישן זיי און צווישן רבונו של עולם. און דער בחור אליינס, איך וויי איך האב דאך אים געגעבן העלפ פון אנפאנג, איך האב אים געשיקט פאר העלפ ער האט נישט געוואלט גיין, דער בחור אליינס האט מיר געזאגט אז ער איז א וויקטים פון דאסקאלאוויטש. דאס טייטש אזוי, וואט איט מיענס טו סעי איז, למשל אין ארץ ישראל מען שיסט באמבעס, נישט יעצט, איך רעד ווען ס'איז אינמיטן א מלחמה, מען שיסט באמבעס, איין מענטש וואס ער גייט ארויס אין די גאס איז עלול צו כאפן א באמבע אין קאפ, מען זיצט אין בונקערס. דאס זעלבע דא אויכעט, ס'איז א מלחמה, מען שיסט באמבעס, מען כאפט די קינדער. מען קומט אין א מקווה שטופט מען אים אריין אין אחור ווייל ער בייגט זיך איין זיך צו טובל'ען, אדער כאפט מען אים אן די ערבה און מען נעמט זיך שפילן דערמיט ביז עס ווערט א קישוי אבר און ער הייבט שוין אן צו פילן וואס מען טוט. דער בחור איז געהארגעט, ער לויפט שוין מארגן כאפן אנדערע ווייל ער ווייסט שוין וואס צו טון, ער ווייסט שוין די אינדזשוימענט וואס ער מיינט אז דאס איז אינדזשוימענט אוו לייף, נעבעך דער אינדזשוימענט אריינצוגיין אין גיהנום, באט עניוועי. נאכדעם אז מען געט נישט דעם בחור געהעריג העלפ און אן טיים, איז וואס געשעט נאכדעם מיט דעם בחור? דער בחור איז, האסט אים נישט געגעבן קיין העלפ, ער גייט און ער איז מכשיל אנדערע, און נאכדעם ווען ער גייט שוין ארבעטן האט ער דאך שוין געלט צו האבן א קאר, איז דאך שוין נישט קיין גרויסע זאך אז ער האט א קאר, נעמט ער די קאר, און ער נעמט מיט זיינע חברים בחורים, און צו מאכן א גוד טיים איז דאך ליידער ליידער יעדער דא, ס'איז דאך דא א גרויסע יצר הרע, און עט די ענד אוו די דעי. פירט ער אפ נאך און נאך און נאך און נאך בחורים. ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט אינווענטעד דעם שאך, די געים שאך. געקומען צום קעניג האט ער אים געוויזן ווי שיין דאס איז, דער קעניג איז נתפעל געווארן פאר אזא טיפע שיינע געים, ווייל ס'ווייזט פארן קעניגליכן הויף אויכעט אסאך וויכטיגע זאכן. געווען ממש נתפעל. פרעגט דער קעניג פאר דעם מענטש וואס האט אינווענטעד דעם שאך, פרעגט ער אים, זאג מיר, וואס זאל איך דיר באצאלן פאר דעם? איך וויל דיך באלוינען. זאגט ער זאלסט לייגן איין ווייץ אויפן ערשטן באקס און יעדן באקס זאלסטו עס דאפלען, ס'טייטש אזוי, אויפן ערשטן באקס איינס, אויפן צווייטן באקס צוויי, אויפן דריטן באקס פיר, אויפן פערדן באקס אכט און אזוי ווייטער, האט דער קעניג גענומען די שווערד און וויל אים אפהאקן דעם קאפ, זאגט ער די מאכסט חוזק פון מיר, איך וויל דיך דא באלוינען מיט גרויסע זאכן, זאגט איך זאל לייגן ווייצלעך און קוק, זאגט ער פארן קעניג פאר די האקסט אפ דעם קאפ, די האסט נישט אויף די גאנצע וועלט אזוינפיל ווייץ. און וויפיל דו דארפסט מיר דא אראפ לייגן? זאגט דער קעניג פארוואס נישט? זאגט ער הייב אן צו ציילן, גיי נאך א באקס, דו זעסט שוין דא פֿיר, אַכט, פון אַכט ווערט זעכצן, צוויי און דרײַסיק, דער קעניג זאגט wow דו ביסט טאקע א קלוגער מענטש, דיך גיי איך נעמען פאר מיין פיינענס מיניסטער, פארשטייסט אין די גאנצע וועלט איז נישט דא אזויפיל ווייץ וויפיל מען זאל קענען אראפ לייגן אויף די צוויי און דרײַסיק באקסעס ווען יעדע באקס האט נאך א איז געדאפלט, יעצט לאמיר עס צו לייגן אויף אונזער שפראך, אונז שפילן מיר נישט קיין שאך. אונז רעד מיר יעצט פון מאלעסטינג, אז איין בחור מאלעסטעט א צווייטן בחור האסטו צוויי וויקטעמס, יא די צוויי וויקטעמס ווערן מאלעסטערס, און די צוויי כאפט זיך יעדער איינער אויכעט נאר מינימום צוויי, ער גייט דאך נישט נאכאמאל מיט אים ווייל מיט אים איז ער דאך שוין זאט, גייט ער מיט צוויי, די צוויי גייען אויכעט נאר ארויס מיט צוויי, רעכן אויס וויפיל מיליאנער קינדער גייען אונטער פון אידישקייט און פון ריכטיגן וועג און פון געזונטהייט, פאר דעם וואס איין בחור האט אריינגעשטופט זיין ערווה אין א צווייטנס בחור'ס אחור, אדער ער האט אים אנגעכאפט ביי די ערווה און ער האט אים אנגעהויבן זיך צו שפילן דערמיט, און טאמער איז ער גאר א גרויסער חזיר איז ער נאך געגאנגען אין טוילעט און האט נאך געמאכט ער זאל אים מאכן מציצה בפה אויך. שטעל דיר פאר וויאזוי די מולטיפליקעישאן ארבעט. דאס איז איין בחור וואס מען האט אים מאלעסטעט, כ'האב אים געשיקט יארן צוריק פאר העלפ, ער איז נישט געגאנגען ווייל ער האט א דזשאב, שטעל דיר פאר אז ער האט שוין א גאנצע קאר מיט זעקס בחורים, וויפיל צו פיטן אין א קאר, און אז ער האט א ווען גייט אריין ניין צו אכט, און די אכט גייען ארויס און ביי יעדן איינעם דאפלט זיך עס, שטעל דיר פאר וויפיל פגעים אין זומער, און אויף וואס אונז רעד מיר דא. און נאכדעם קומען די ארגענעזעישאנס אנשטאט צו געבן העלפ גייען זיי זיך חנפענען צו די באאמטע און אזוי שלעפט מען ארויס גרויס געלט, נאר איך האב עס געזאגט אויפן פריעריגן האטליין, אונז ארבעט מיר יעצט אויף דעם אז די אלע פאלשע געלטער זאלן צוריק קומען און די אלע וואס האבן עס געטון זאלן גיין זיצן, ס'גייט מער נישט גיין קיין חכמות דא, נישט דא מער די אלע באלאוניס, אונז זעמער סיריעס. טו מעיק שור אז ס'זאל נישט זיין מאלעסטינג און די גאווערמענט איז סיריעס טו גיוו די מאני. שוין. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. ס'איז אראפגעשפרינגען א מיידל. זי הייסט פייגי מאיר. ס'איז אין אלע בלעטער. ס'איז שוין נישט קיין סוד. ס'איז אראפגעשפרינגען. זי איז געגאנגען דארטן וואו ס'קאסט דרײַ הונדערט דאלער א טרינק און זי איז געגאנגען אויפן דאך. זי האט געמאכט אן ענדע צו איר לעבן. יעצט איז זייער שווער צו רעדן פון אנדערע מענטשן. כ'ווייס יעדער איז פארווייטיגט אבער עט די באדעם ליין לאמיר זיך אויפוועקן פארוואס איז זי געשפרינגען און זיי ווילן זאגן ווייל די דאך איז געווען צו קורץ און מ'האט געטאנצט דארט אויפן דאך, דארטן טאנצט מען שוין יארן, ס'איז א פראפעשענעל פלאץ, מ'דארף אריינקוקן וואס דא טוט זיך. רבותי ווי ניד אפיסעס ווי א בחור זאל אריינגיין און זאגן איי ניד העלפ אדער א מיידל זאל זאגן איי ניד העלפ און עט די ענד אוו די דעי זאל מען אים נישט רודף'ן אזוי ווי מ'רודף'ט יעצט דעם וויקטעם אין סאוט פאלסבורג דארט אין די ישיבה. דיס איז אנהערד אף. ס'עט קומען אמאל א צייט ווען מ'עט אויף דעם אויך איינזעצן. ווען איינער הארגעט א צווייטן און א דריטער וויל קומען זאגן עדות און מ'סטראשעט אים, באקומט ער פראטעקשאן, מ'געט אים א נייעם נאמען, א נייע איידענטיטי, מ'געט אים א נייעם סטעיט וואו צו וואוינען. פארוואס זאל דאס נישט זיין די זעלבע? אונז פייט מיר ביי די גאווערמענט אויף דעם. אונז זעען מיר נישט דעם חילוק צווישן א רעיפ און צווישן א רציחה, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, זאגט דער פסוק, כן הדבר הזה. עניוועי, אונז טו מיר, נא, ס'א סלאו מאווינג וויהיקל, אבער דערווייל פאלן קרבנות און ס'גענוג א גרויסע שאד. ווען נאפאליען איז צוריקגעקומען מיט גרויסע נצחון אז ער האט געווינען רוסלאנד, האט ער געזאגט כ'האב געווינען די מלחמה און כ'האב פארלוירן די שלאכט. מ'האט אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער ווייל ער איז צוריקגעקומען פון איין, מיט איינעם פון פינף פון לאנד איז ער צוריקגעקומען, ס'האט אים געפעלט. אכציג פראצענט, סאו דאס הייסט געווינען? ס'עט אונז פעלן נאך אפאר יאר ארום דריי פערטל כלל ישראל, דאס הייסט געווינען? זיין א שיינער געווינס, וואס אן אומגליק! און נאכדעם זארגן פארוואס משיח קומט נישט, ער קען דאך נישט קומען צו די אלע חולי רוח, זיי'לן דאך אים נאך שפייען אין פנים, מען דארף דאך האבן א דור וואס איז ראוי מקבל צו זיין משיח, מיט אהבה, מיט יראה, מיט תורה, מיט חסידות, מיט צניעות, מיט קדושה, און נישט מיט וואוינען מיט אשת איש. חזקאל טייטלבוים, טראכט וואס דו האסט געטון, טראכט וויפיל דו האסט ארויסגעשטופט משיח'ן פון קומען, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, דער רב קאלט מיך אן און ער זאגט מיר אז ס'האט דאך געהייסן ס'וועט זיין א סוד, וויאזוי ווייסט איר דערפון? זאג איך דעם רב איר זענט משוגע? די מינוט ס'איז געזעסן א בית דין איז יעדע זאך וואס ס'האט א א בית דין האט א קול, איר האלט אז אלע רבנים האבן עס נישט פארציילט פאר די גאנצע שטאט? איך בין שוין דער לעצטער וואס איך ווייס עס, דאס מעגט עטס צולאזן און עטס האלטס אז דאס איז צניעות קדושה דאס איז קדושת ישראל דאס האט די תורה געמיינט, שעים אן יו אלל. זי האט געדארפט זאגן אנטשולדיגט גיי ארויס פון דא דו נואף און פארטיג. יעצט לאמיר גיין ווייטער, כ'על ענדיגן מיט דעם, ס'קומט שוין יעצט די פאסטאג, נו, ס'איז א נדחה מ'זאל פרעגן די דאקטער, און נאכדעם וואס מ'פרעגט דעם דאקטער, אז די דאקטער וועט זאגן מ'טאר נישט פאסטן, זאל ער גיין צו א נארמאלן רב און דער רב וועט אים זאגן יא דו דארפסט נישט פאסטן, זוך נישט קיין חומרא, זוך נישט קיין סטראוקס, און זוך נישט די הארץ אטאקס, און זוך נישט די אלע צרות אויף די וועלט, קאוז דו פאלסט א בורדן פאר דיין פעמילי, דו קענסט מער נישט מקיים זיין תורה ומצוות ווי ס'דארף צו זיין. אויף דעם איז געזאגט געווארן אז מוטב שיחלל שבת אחת ולא יחלל הרבה שבתות. לאמיר לעבן אין נארמאלקייט. איך ווייס ביסט אן עלטערע איד, דו פילסט וויאזוי וועסטו צוריק גיין צום אייבערשטן, ביסט שוין העכער זיבעציג און דו האסט נישט געפאסט, וואו מאכט זיך מען קען נישט פאסטן יום כיפור אויך נישט, אבער ס'איז דער זעלבער באשעפער, האב נישט קיין סעלעקטיוו ליסטנינג, ס'איז דער זעלבער באשעפער וואס ער הייסט אז מען דארף פאסטן, דער זעלבער באשעפער זאגט אז ווען מען איז קראנק טאר מען נישט פאסטן, ווייל השמר לך ושמור נפשך מאוד. יעצט האטס מיר אלע א גוטן אויספאסט און זייטס אלע געזונט און שטארק. א גוטן און א פרייליכן וואך און א פרייליכן תשעה באב זאל נתהפך ווערן לרחמים ולרצון. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א קליינע נקודה, עס איז זייער זייער וויכטיג, דער עולם פארט אוועק, איז אלע גראסעריס בלייבן מיט מורטשענדייס, און די זעלבע גייט זיין ווען מ'עט אהיים קומען, די גראסעריס פון דארט בלייבן מיט מערטשענדייס, אלץ פארפולט, פארוויאנעט, כ'האב יעצט געקויפט עפעס אין גראסערי, און איך טשעק דאך די דעיטס, איז די דעיט געווען פון צוויי חדשים צוריק, ס'איז געווען א פון מהדרין איז עס געווען, די פודינג, ווענילע פודינג, איז למעשה ס'איז געווען גרין, אז אינדרויסן האט מען שוין געזען ס'איז גרין. דאס וואס דא געשעהט. און כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך. ס'האט מיר געזאגט איינער וואס ער פארעכט רעדער אויף טראקס, זיי פארן מיט נישט געהעריגע רעפרידזשערעיטער טראקס. ווען דער סטאר דארט אין אפסטעיט דארף האבן א לאוד, וועט ער גיין זוכן א רעפרידזשערעיטער טראק, ס'איז שווער צו באקומען. כאפט ער א טראק, א יו-האל, פילט עס אן. אין פיר פינעף שעה שטייט עס אויפן וועג. אין די היץ. און ס'ברענט און ס'באקט. א האבן א געפיל פאר א צווייטן איד דאס איז געשטארבן.

טראכט, יעדער שלאגט זיך איינער מיטן צווייטן, מען הרג'עט זיך ארום, ס'גייט רציחה ממש אויך דארט, דאס איז ווייל היטלער האט דאס נעבעך אזוי איינגעברענגט אין כלל ישראל אז א איד האט נישט קיין ווערד. עניוועי, איז מען פארקויפט אונז פארשטינקענע עסן, פארשטינקענע פלייש און פארשטינקענע פיש, אלעס איז פארשטינקען, און ס'איז אן אומגליק. יעצט אובערלענדער מאכט קוקיס אויף פסח, אובערלענדער, פיינע קוקיס, איך מיין איך עס זיי נישט,

ער ווייסט, ער ווייסט, ער זאגט נאר ער פארט גראד, און ס'איז אויך גוט אז ביז א וואך נאך פסח מ'זאל נישט מוזן עסן די חמצ'דיגע קוקיס, עניוועי, איז דער אויבערלענדער האט עס געהאלטן אין א וועירהאוז, זיכער נישט קיין רעפרידזשערעיטעד וועירהאוזעס, ער האט געהאלטן די אלע לעפט אווערס וואס מ'האט צוריק געברענגט פון אלע סטארס וואס האט זיך שוין געוואלגערט, און יעצט איז דא א בית התבשיל דארטן ווי ס'איז דא נחמן בראך'ס הויז וואס ער האט.

ס'געווען פאר די פיש צו עסן. די גמרא ברענגט אז ס'געווען עפעס איינער וואס ער איז געווען זייער רייך און דער נייבל, נייבל הייסט דער מלאך וואס איז ממונה ארעם צו מאכן מענטשן, האט ער זיך זייער געפרייט, ער האט געזען אז יענער עסט אין גארטן, אויפן וועג איז ער געגאנגען האט ער געגעסן אין א גארטן, האט ער געוואוסט ער קען דאך נישט אויפהייבן אלע ברעקלעך, און ס'שטייט האי מאן דמפזר פירורי עניא שכיח אבתריה, ווער ס'צושפרייט אויס ברעקלעך איז עניות טרעפט זיך ביים, מיינען מיינט עס רחניות'דיגע ברעקלעך אויכעט, מ'מיינט זרע לבטלה, אבער איך גיי נישט יעצט אריין. בקיצור האט ער זיך געפרייט אז ער גייט שוין ארעם מאכן דעם גרויסן עושר. וואס האט דער איד געטון? ער האט גענדיגט עסן האט ער גענומען א שאוועל און האט ארומגעגראבן איבעראל וואו ער האט געגעסן וואו עס האט נאר געקענט פאלן א ברעקל און ער האט עס אריינגעווארפן אין וואסער. פון דעם זעט מען אז טאמער מען ווארפט עס אין וואסער הייסט עס נישט איבוד אוכלין ווייל די פיש קענען עס עסן. גרעסערע פיש, נאך גרעסערע פיש, עניוועי. ווען איך האב חתונה געהאט האב איך געלאזט מיין ווייב האט געוואלט באקן חלה יעדן שבת און עס איז געבליבן אסאך לעפט אווערס און וואס האט מען געטון?

וואטש די דעיטס, זענען אלע עקספייערט מיט פעסט דעיטס ווייל מען טראגט עס און מען ברענגט עס, און ווען ס'איז שוין געפארן געהעריג איז עס אויך געפארן אן א רעפרידזשערעיטער טראק ווייל יענער איד האט געמאכט צוויי צענט אויף א פיצעלע מער האט ער דיך מיט דיין ווייב מיט דיינע קינדער טיף טייער אין דר'ערד און אין האספיטעל און דו זאלסט גיין נעמען מעדיקעישאנס און זאלסט ארויסקריכן דערפון און ער איז נאך א גוטער ער געט עס אומזינסט עניוועי מ'זאל זייער וואטשן פאר די אלע זאכן. און די גאנצע צייט אין קאנטרי און צוריק מיט יעצט פאר ניין טעג איז דא אסאך סטארס וואס זענען סטאק מיט טאנס און טאנס אוו פלייש ווייל זיי האבן זיך שוין אנגעגרייט גראד נאך אויף די ניין טעג איז די אלע זאכן זאלט איר וויסן האו פרעש איט איז ענד דאונט ביי איט די פירסט פיו דעיס דאונט פליז און אז דו ביסט אין קאנטרי קויף עס נישט א פיו וויקס ברענג עס פון די שטאט ווייל אין די קאנטרי קומט עס ארויס נישט פריש פארשטינקען.